השלמת פרשת ויקהל, מען האלט קאפיטל ל ו, פסוק י ח, ויעש און ער האט געמאכט קרסי נחושת חמשים, פופציג, קופערנע העקעלעך, לחבר את האוהל להיות אחד, צו באהעפטן די יריעות האוהל אז זיי זאלן זיין איינס, מיט דעם האט מען צוזאמגענומען די צוויי טיילן פון די יריעות. פסוק י ט, ויעש און ער האט געמאכט מכסה לאוהל, א צודעק פאר דעם אוהל, פאר די יריעות העזים וואס ווערט אנגערופן א געצעלט, עורות אילים מאדמים, ס'איז געווען געמאכט די איבערדעק פון רויט געפארבטע פעל פון ווידערן, ומכסה עורות תחשים מלמעלה, און איבער דעם א צודעק פון תחש פעל וואס רש י האט שוין אראפגעברענגט א מחלוקה צו דאס איז געווען צוויי באזונדערע צודעקן צו ס'איז געווען איין צודעק וואס איז געווען געמאכט פון די ביידע פעלן אינאיינעם. פסוק כ' ויעש את הקרשים למשכן ער האט געמאכט די ברעטער פארן משכן עצי שטים עומדים טענען האלץ, שטייענדיג אויפגעשטעלט, ס'איז געווען כדרך גדילתן, די אונטערשטע חלק פון די בוים איז געווען אונטן און די אויבערשטע חלק אויבן, און ווי רשי שמועסט אויס אויבן אין פרשת תרומה, אז מ'האט נישט געבויט די משכן פון ליגנדיגע ברעטער, נאר פון שטייענדיגע ברעטער, פסוק כ א, עשר אמות אורך הקרש, צען איילן איז געווען די לענג פון יעדן ברעט, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד, אנדערהאלבן איילן איז געווען די ברייט פון איין ברעט און אזוי איז געווען פון אלע. פסוק כ ב, שתי ידות לקרש האחד, יעדע ברעט האט געהאט צוויי אזעלכע הענטעלעך פון אונטן, משולבות, ס'איז געווען אזוי ווי די טרעפ פון א לייטער וואס מען שניצט ארום ביי די זייטן, די העלצעלעך וואס מען שטופט אריין אין די זייטיגע זוילן פונעם לייטער, אזוי איז דאס געווען אויכעט שיין אויסגעשניצט און צוגעפאסט אחת אל אחת, איינס אקעגן די אנדערע, איינס אזוי ווי די אנדערע, אלע ידות זענען געווען ארומגעשניטן אזוי אז ס'זאל זיין זייער שיין ארויפפאסן אויף די שוועלן, ס'זאל זיך נישט ארויסשטעקן די שוועל רעכטס לינקס אדער פארנט און הינטן, כן עשה לכל קרשי המשכן אזוי האט ער געמאכט צו אלע ברעטער פון די משכן. פסוק כג ויעש את הקרשים למשכן. ער האט געמאכט די ברעטער פאר די משכן, שמועסט ער דא אויס וויפיל ברעטער ס'איז געווען, עשרים קרשים לפאת נגב תימנה, צוואנציג ברעטער אויף די זייט פון דרום, פסוק כ ד, וארבעים אדני כסף עשה תחת עשרים הקרשים, פערציג זילבערנע שוועלן האט ער געמאכט אונטער די צוואנציג ברעטער פון דרום זייט, שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, צוויי שוועלן אונטער איין ברעט, פאר זיינע צוויי הענטלעך, יעדע הענטל האט באקומען צוגעטיילט א שוועל, ושני אדנים תחת הקרש האחד, און נאך צוויי שוועלן אונטער דעם אנדערן ברעט, לשתי ידותיו פאר זיינע צוויי הענטלעך. פסוק כ ה, לצלע המשכן השנית, לפאת צפון, עשה עשרים קרשים, אויכעט אויף די אנדערע זייט פון די משכן אויף די צפון זייט האט ער געמאכט צוואנציג ברעטער, פסוק כ ו, וארבעים אדניהם כסף, זייערע פערציג שוועלן פון זילבער, שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד, צוויי שוועלן אונטער יעדע ברעט. פסוק כ ז, ולירכתי המשכן, אויף די עק פון די משכן, ימה, צו מערב זייט, עשה שישה קרשים, האט ער געמאכט קודם אין צענטער זאל זיין זעקס ברעטער, פסוק כ ח, ושני קרשים און נאך צוויי ברעטער עשה האט ער געמאכט למקוצעות המשכן בירכתים, ביי די ווינקלעך פון די משכן, דארט ביים עק, אויף מערב זייט. פסוק כט, והיו תואמם מלמטה, זיי זענען געווען אייניג ווי צווילינגען פון אונטן, אלע זענען געווען אייניג אויסגעשניצט, ווי מען האט שוין פריער געשמועסט, אז די ידות זאלן זיך גוט אריינפאסן אין די שוועלן און איבערדעקן די זוימען פונעם שוועל. ארום און ארום פון די ידות איז געווען אויסגעשניצט, ויחדיו און אין איינעם יהיו תמים וועלן זיי זיין, גלייך אזוי ווי צווילינגען, אל ראשו ביי זיין שפיץ, אל הטבעת האחת, אין איין רינג האט מען אריינגעלייגט יעדע צוויי ברעטער, מען האט געמאכט אזא שפאלט פון אויבן און ארויפגעלייגט איין רינג ס'זאל צוזאמהאלטן, יעדע צוויי ברעטער, כן עשה לשניהם, אזוי האט ער געטון אויכעט צו די צוויי וואס מען האט יעצט גערעדט, די צוויי זייטן ביי די מערב'דיגע ברעטער, אויף די ווינקל פון דרום און מערב האט מען גענומען א רינג און געלייגט אויף די צוויי ברעטער פון די ווינקל פון דרום, און מערב דארט ווי ס'קומט זיך צוזאמען אזוי האט מען געמאכט לשני המקצועות ביי ביידע עקן סיי ביי דרום און מערב און סיי ביי צפון און מערב האט מען אריינגעלייגט די ווינקלדיגע צוויי ברעטער אין איין רינג אויסער דעם איז געווען רינגען אויף אלע ברעטער אויך. פסוק ל' והיו שמונה קרשים די סך הכל פון די מערב ברעטער זענען געווען אכט. ואדניהם כסף ששה עשר אדנים, זייערע שוועלן פון זילבער זענען געווען זעכצן שוועלן, שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד, צוויי שוועלן צוויי שוועלן אונטער יעדע איין ברעט. פסוק ל א, ויעש בריחי עצי שטים מ'האט געמאכט די ריגלען פון טענען האלץ, חמשה לקרשי צלע המשכן האחת, פינף ריגלען איז געווען פאר די ברעטער פון איין זייט פון די משכן, לאמיר זאגן די דרום זייט האט געהאט פינף ריגלען און ס'איז געווען איינגעטיילט די אויבערשטע ריגל וואס איז געלאפן אויף די גאנצע לענג פון די וואנט איז געווען צוטיילט אין צוויי און די אונטערשטע איז אויך געווען צוטיילט אין צוויי האלט מען שוין ביי פיר און נאכדעם איז געווען דער מיטלסטער וואס דאס איז געווען אויף די גאנצע וואנט אויפאמאל. פסוק ל' ב וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית, נאכדעם איז געווען נאך פינף ריגלען פאר די אנדערע זייט פון די משכן, פאר די ברעטער פון די אנדערע זייט פון צפון זייט, וחמשה בריחים לקרשי המשכן לירכתים ימה, און פינף ריגלען איז געווען פאר די ברעטער פון די משכן דארט ביים עק דערפון אויף מערב זייט, דארט איז אויך געווען די אויבערשטע און די אונטערשטע צוטיילט אין האלב און די מיטלסטע איז געווען איין גרויסע ריגל. פסוק ל ג, ויעש את הבריח התיכון ער האט געמאכט דעם מיטלסטן ריגל לברוח אז דאס זאל פארריגלען בתוך הקרשים אין מיטן פון די ברעטער, ס'איז נישט געווען אינדרויסן אזוי ווי די אלע אנדערע, די אויבערשטע און די אונטערשטע ריגלען זענען געווען פון אינדרויסן, אבער די בריח התיכון איז געלאפן אין דעם ברעט, מ'האט געמאכט א לאך און ס'איז אדורכגעלאפן מן הקצה אל הקצה, פון איין עק ביז די אנדערע, ס'איז נישט געווען צוטיילט אין האלב, און ווי חזל זאגן אז ס'איז געלאפן פון איין עק משכן ביז די אנדערע עק משכן, ס'האט זיך איינגעדרייט ביי די עקן, ס'איז געווען בדרך נס. פסוק ל ד, ואת הקרשים און די ברעטער ציפה זהב האט ער איבערגעדעקט מיט גאלד, ואת טבעותם און זייערע רינגלעך, וואס די רינגלעך, זאגט די פסוק ווייטער אז זיי האבן געדינט צו האלטן די ריגלען, עשה זהב דאס האט ער אויך געמאכט פון גאלד, בתים לבריחים, שטיבלעך פאר די ריגלען, ויצף את הבריחים זהב און ער האט איבערגעדעקט די ריגלעך מיט גאלד, ווייל רשי האט שוין אויסגעשמועסט אז ס'איז געווען אזעלכע רערעלעך פון גאלד וואס מ'האט געלייגט אויף די זייטן פון די טבעות, אז די גאנצע ריגל וואס איז געווען געמאכט פון האלץ איז געווארן איבערגעדעקט מיט גאלד. פסוק ל' היי ויעש את הפרוכת ער האט געמאכט דעם פרוכת וואס דאס האט פונאנדער געשיידט צווישן די אוהל מועד און די קדשי קדשים ס'איז געווען צוזאמגעשטעלט פון תכלת בלוי וואל וארגמן און פערפל וואל ותולעת שני רויטע וואל ושש און לען משזר צוזאמגעשפינט און צוזאמגעדרייט מעשה חושב ס'איז געווען א קונצלערישע מייסטער ארבעט עשה אותה האט ער איר געמאכט כרובים מיט בילדער וואס די בילדער זענען געווען פארשידנארטיג יעדע זייט האט געהאט אנדערע בילדער פסוק ל' ו', ויעש לה און ער האט געמאכט פאר דעם פרוכת ארבעה עמודי שטים, פיר זוילן פון טענען האלץ, ויצפם זהב און ער האט זיי איבערגעדעקט מיט גאלד, וויהם זהב, זייערע האקן אויף וואס די פרוכת האט זיך געהאלטן איז אויך געווען פון גאלד, ויצק להם ער האט געלאזט גיסן פאר זיי ארבעה אדני כסף, פיר זילבערנע שוועלן. פסוק ל' זיין, ויעש מסך, ער האט געמאכט אזא פירהאנג צו באשיצן, לפתח האוהל פאר דעם עפענונג פונעם געצעלט, אויף מזרח זייט, וואו עס איז נישט געווען קיין וואנט, האט מען עס איבערגעדעקט מיט א מסך, און דאס איז געווען געמאכט פון תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר, עס איז אבער געווען מעשה רוקם, א ארבעט פון א וועבער, עס איז געווען ארויפגענייט די בילדער, עס איז געווען די זעלבע בילדער אויף ביידע זייטן. פסוק ל' ח', ואת עמודיו חמשה, די זוילן פונעם מסך הפתח זענען געווען פינף, ואת וויהם און זייערע האקן, וצפה ראשיהם, און די ער האט איבערגעדעקט זייערע שפיצן, דאס איז א זאך וואס איז נישט געשטאנען אין די פריערדיגע פרשיות, דאס האט בצלאל אליינס פארשטאנען אז מען דארף איבערדעקן די קעפ פון די עמודים מיט גאלד, וחשוקיהם און זייערע גארטלען, וואס רש"י האט שוין אויבן אויסגעשמועסט אז ער ווייסט נישט צו דאס האט ארום גענומען די גאנצע זאך צו עס איז געווען נאר אינדערמיט צו אויבן אונטן איז דאס אלעס די וואוון מיט די ציפוי פון די ראשים און די חשוקיהם איז געוועזן זהב געמאכט פון גאלד, ואדניהם חמשה נחושת זייערע פינף שוועלן זענען געווען פון קופער. קאפיטל ל' ז', פסוק א', ויעש בצלאל את הארון, בצלאל האט געמאכט דעם ארון, עצי שיטים, פון טענען האלץ, אמותיים וחצי אורכו, צוויי און א האלב איילן איז געווען זיין לענג, ואמה וחצי רוחבו, אנדערהאלבן אייל איז געווען זיין ברייט, ואמה וחצי קומתו, אנדערהאלבן אייל איז געווען זיין הויך. זאגט רש"י ויעש בצלאל, פארוואס שטייט דא א נאמען, ביי די אלע אנדערע שטייט נישט ווער ס'האט עס געמאכט, נאר לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים נקראת על שמו, ווייל ער האט זיך איבערגעגעבן זיין זעהל אויפן ארבעט פונעם ארון מער ווי די אנדערע חכמים, ווערט עס אנגערופן אויף זיין נאמען אז ער האט געמאכט דעם ארון. די רמב"ן פריער אין די סדרה שמועסט אויס אז די ארון דאס איז דאך געווען די הייליגסטע פון אלע כלים, דאס האט געהאלטן אין זיך די לוחות, האט מען געדארפט האבן צו דעם א ספעציעלע חכמה, תבונה און דעת, און פאר דעם האט מען דאס געלאזט אז בצלאל, וואס ער איז געווען דער חשובסטער פון די אלע עושי המלאכה, אז ער זאל דאס מאכן מיט די ריכטיגע כוונות. דער משך חכמה זאגט אז אלע אנדערע כלים אויב ס'איז פארלוירן געגאנגען אדער אפילו סתם אזוי האט מען געקענט מאכן שפעטער אין בית המקדש האט מען געמאכט אנדערע מען האט געמאכט נאך שלחנות נאך מנורות און אז ס'איז געשען עפעס צו די מזבח האט מען געמאכט א צווייטע מזבח די ארון איז די איינציגע זאך וואס איז נאר געווען פון בצלאל. שפעטער ווען ס'איז נגנז געווארן האט מען נישט געמאכט קיין פרישע ארון. ס'קען זיין זאגט ער אז די תורה האט מקפיד געווען אויף דעם אז נאר בצלאל זאל האבן געמאכט דעם ארון, און פאר דעם שטייט ארויסגעשריבן זיין נאמען, ויעש בצלאל את הארון. די בעל הטורים ברענגט, שטייט אין אור החיים הקדוש אויכעט, אז אין די פרשה, די פאר פסוקים שטייט דריי מאל די ווארט ארון, ווייל ער האט געמאכט דריי ארונות ווי די גמרא זאגט, די מיטלסטע איז געווען פון האלץ און די צוויי אנדערע

די שטאנגען אין די רינגען אויף די זייטן פונעם קאסטן לשאת את הארון אז מען זאל מיט דעם קענען טראגן דעם קאסטן. פסוק ו' ויעש כפורת האט געמאכט א דעק זהב טהור פון ריין גאלד, אמותיים וחצי ארכה ואמה וחצי רוחבה, זעלבע מאס ווי די ארון, צוויי און א האלב איילן זיין איר לענג, און אנדערהאלבן אייל איר ברייט. פסוק ז' ויעש שני כרובים זהב, ער האט געמאכט צוויי צורות פון פייגלעך פון גאלד, מקשה אויסגעהאקט, עשה אותם האט ער זיי געמאכט, משני קצות הכפורת פון די צוויי עקן פונעם כפורת, ס'איז געווען אסאך גאלד ביי די עקן, און פון דעם האט מען אויסגעשניצט און אויסגעהאקט די צוויי כרובים, פסוק ח', כרוב אחד מקצה מזה, איין כרוב איז געווען אויף די זייט וכרוב אחד מקצה מזה און איין כרוב איז געווען אויף די זייט, מן הכפורת פונעם דעק אליין עשה את הכרובים האט ער געמאכט די כרובים משני קצותיו פון זיינע צוויי עקן, זאגט דער אור החיים הקדוש,

אל הכפורת היו פני הכרובים זיי האבן זיי אראפגעקוקט אויכעט צו דעם דעק זענען געווען די פענעמער פון די כרובים. פסוק י'. ויעש את השלחן ער האט געמאכט דעם טיש, עצי שיטים פון טענען האלץ אמתים ארכו צוויי איילן זיין לענג ואמה רוחבו און איין אייל זיין ברייט ואמה וחצי קומתו אנדערהאלבן אייל זיין הייך. פסוק י"א ויצף אותו זהב טהור האט אים איבערגעדעקט מיט ריין גאלד ויעש לו זר זהב סביב האט אים געמאכט א גאלדענעם קרוינדל ארום און ארום. פסוק י"ב ויעש לו מסגרת טפח סביב ער האט אים געמאכט א לייסטל פון א טפח ברייט ארום און ארום פונעם טיש ויעש זר זהב למסגרתו סביב ער האט געמאכט דעם גאלדענעם קרוין וואס איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוק אז דאס זאל זיין אויף דעם לייסטל ארום און ארום ס'געווען העכער ווי דעם לייסטל פסוק י"ג ויצק לו ער האט אים געגאסן ארבע טבעות זהב פיר גאלדענע רינגען ויתן את הטבעות ער האט געגעבן די רינגען על ארבע הפאות אויף די פיר עקן אשר לארבע רגליו וואס איז ביי די פיר פיס. פסוק י"ד, לעומת המסגרת, קעגן איבער דעם לייסטל פון אונטן היו הטבעות זענען געווען די רינגען, בתים לבדים, זיי זענען געווען שטיבלעך פאר די שטאנגען, לשאת את השולחן, מען זאל מיט דעם קענען טראגן דעם טיש, פסוק ט"ו, ויעש את הבדים עצי שיטים, ער האט געמאכט די שטאנגען פון טענענהאלץ, ויצף אותם זהב, ער האט זיי איבערגעדעקט מיט גאלד לשאת את השולחן צו טראגן דעם טיש. פסוק ט"ז, ויעש את הכלים אשר על השולחן, ער האט געמאכט די געצייג וואס זענען אויף און וועגן דעם טיש, את קערותיו, זיינע שיסלעך, אין וואס מען האט געבאקן די לחם הפנים, און אין וואס מען האט עס געהאלטן, ואת כפותיו, און זיינע לעפלעך פאר די לבונה, ואת מנקיותיו, און זיינע האלטערס אדער האלבע רערן, ואת הקשוות אשר יוסך בהן, און די האלטערס אדער האלבע רערן רשי אין פרשת תרומה זאגט צוויי פשטים ווי אזוי מען טייטשט מנקיותיו און קשוות אשר יוסך בהן, וואס מיט דעם וועט ווערן באשיצט, מיט זיי וועט ווערן באשיצט אויף די לחם הפנים, דאס האט עס געהאלטן פריש, האט געהאלטן אפגעטיילט איין ברויט פון די אנדערע ס'זאל קענען אריין צוקומען לופט, זהב טהור, די אלע געצייג האט ער געמאכט פון ריין גאלד. פסוק יז ויעש את המנורה זהב טהור ער האט געמאכט די מנורה ריין גאלד מקשה אויסגעהאקט אויסגעהאקט פון איין שטיק עשה את המנורה האט ער געמאכט די גאנצע מנורה ירכה איר דיך די אונטערשטע חלק אויף וואס איז געשטאנען וקנה די מיטלסטע רור אירע גביעיה אירע בעכערלעך כפתוריה אירע קנעפ ופרחיה און אירע בלימען ממנה היו אלע זענען געווען פון איר אליין פסוק יח וששה קנים יוצאים מצדיה, זעקס רארן זענען ארויסגעקומען פון אירע זייטן, שלשה קני מנורה מצדה האחד, דריי רארן פון די מנורה זענען ארויסגעקומען פון איין זייט אירע, ושלשה קני מנורה מצדה השני, און דריי אנדערע רארן זענען ארויסגעקומען פון די אנדערע זייט. פסוק יט שלשה גביעים, דריי בעכערלעך משוקדים, ס'איז געווען באצירט, בקנה האחד, אויף יעדע איין ראר, כפתור ופרח, אויך איז געווען דארט א קנאפ מיט א בלום, שלשה גביעים משוקדים, בקנה האחד, כפתור ופרח, און נאך דריי בעכערלעך באצירט אין יעדן איינעם ראר און אין די אנדערע ראר, אויך א קנאפ מיט א בלום, כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה, אזוי איז געווען פאר די זעקס רארן וואס זענען ארויס פון די מנורה גופא. פסוק כ, ובמנורה, און אין דער מיטלסטער ראר פון דער מנורה, ארבעה גביעים, עס איז געווען פיר בעכערס, משוקדים, שיין באצירט, כפתוריה ופרחיה, אירע קנעפ, און אירע בלומען, ברענגט שוין רש י אז די משוקדים, איז נישט דא קיין הכרע אויב ס'גייט אויף ארויף, אדער אויף אראפ, צו ס'איז געווען די גביעים משוקדים, אדער די כפתורים ופרחים משוקדים. פסוק כ א,

פסוק כב, כפתוריהם, זייערע קנעפ, וקנותם, און זייערע רערן, ממנה היו, פון איר אליין זענען זיי געווען, כולה די גאנצע מקשה אחת איין גרויסע שטיק, וואס מען האט אויסגעשניצט פון איין שטיק גאלד, זהב טהור, עס איז אלעס געווען ריין גאלד, פסוק כג, ויעש את נרותיה שבעה, ער האט געמאכט אירע לעמפ זיבן, ומלקחיה, און אירע צווענגלעך, צו ציען די קנויט אהער אהין ומחתותיה און אירע פענדלעך אויסצושארן די אלטע קנויטן, זהב טהור דאס אלעס האט ער געמאכט פון ריין גאלד, פסוק כד, כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה, די גאנצע מנורה מיט אלע אירע כלים האט ער געמאכט פון איין צענטער שטיק פון ריין גאלד. פסוק כ ה, ויעש את מזבח הקטורת עצי שיטים, ער האט געמאכט די אינעווענדיגסטע מזבח וואס אויף דעם האט מען געדעמפט די קטורת, פון טענען האלץ, אמה אורכו, איין אמה איז געווען זיין הויך, זיין לענג, ואמה רוחבו און איין אמה איז געווען זיין ברייט, רבוע, ס'איז געווען פיר-קאנטיג, ואמתים קומתו, צוויי איילן איז געווען זיין הייך, ממנו היו קרנותיו, פון אים אליין זענען געווען זיינע ווינקלען וואס האט ארויסגעשטארט ביי די פיר ווינקלען א קרן, דאס איז געווען איין שטיק מיטן מזבח, פסוק כו, ויצף אותו זהב טהור, ער האט אים איבערגעדעקט מיט ריין גאלד את גגו און זיין דאך, ואת קירותיו און זיינע ווענט, סביב ארום ואת קרנותיו און זיינע הערנער, זיינע ווינקלען, ויעש לו זר זהב סביב, און ער האט אים געמאכט א גאלדענע קרוינדל ארום און ארום. פּסוק כ ז, ושתּי טבעות זהבֿ עשׂה לו, און צװײ גאָלדענע רינגען האָט ער אים געמאַכט מתּחת לזרו אונטער זײַן קרױן, על שתּי צלעותיו אױף זײַנע צװײ עקן, על שני צדיו אױף זײַנע צװײ זײַטן, בײַ בײדע עקן פֿון בײדע זײַטן, אַלעס אין אײנעם פֿיר רינגען, װי רשי לערנט, לבֿתּים לבֿדים, דאָס איז געװען שטיבעלעך האַלטערס פֿאַר די שטאַנגען, לשאת אותו בהם, אים צו טראָגן מיט זײ. פסוק כ ח, ויעש את הבדים עצי שיטים, ער האט געמאכט די שטאנגען פון טענענהאלץ ויצף אותם זהב, ער האט זיי איבערגעדעקט מיט גאלד. פסוק כ ט, אז מען רעדט שוין פון די מזבח הקטורת, וויל ער רעדן פון די קטורת, און פונקט ווי די קטורת האט געהאט אין זיך געוויסע בשמים, האט די שמן המשחה אויך געהאט בשמים, ממילא אגב די קטורת רעדט ער שוין פון די שמן המשחה אויכעט, ויעש און ער האט געמאכט את שמן המשחה די זאלבאויל, קודש, דאס האט ער געמאכט הייליג, וואס פון דעם האט מען געהייליגט די משכן מיט אלע כלים, און אהרן מיט זיינע קליידער, און זיינע קינדער מיט די קליידער, פאר דעם הייסט עס קודש. ואת קטורת הסמים טהור, די דעמפען פון די געווירצן, דאס האט ער געמאכט ס'זאל זיין טהור, וואס דאס מיינט אז ער האט גענומען נאר ריינע בשמים, ס'זאל זיין אינגאנצן ריין. מעשה רוקח, דאס האט ער צאמגעשטעלט אזוי ווי אן אפטייקער טוט, און די רמבן שמועסט אויס אז ס'שטייט נישט דא פונקטליך וועלכע געווירצן מ'האט גענוצט און וויאזוי מ'האט עס געמאכט, ווייל פונקט ווי אין פרשת כי תשא האט די תורה נישט מאריך געווען צופיל, נאר ער האט געזאגט אז ס'זאל זיין רוקח מרקחת מעשה רוקח, און די אפטייקער ווייסט שוין אליין וויאזוי דאס צו מאכן, מ'ווייסט וויאזוי די געווענליכע סדר פלעגט זיין, די זעלבע זאך דא, ווען מ'רעדט פון די עשיה ממש, וויאזוי מ'האט עס געמאכט, שמועסט ער נישט אויס באריכות אלע פרטים, נאר מעשה רוקח, און די רוקח ווייסט מען שוין, וויאזוי זיין סדר איז, וועלכע געווירצן ער נוצט און וויאזוי ער מאכט עס. קאפיטל למד ח, פסוק א', ויעש און ער האט געמאכט את מזבח העולה, די מזבח וואס מען האט געברענגט אויף דעם די קרבנות עולה, עצי שיטים פון טענען האלץ, חמש אמות אורכו, פינף איילן זיין לענג, וחמש אמות רוחבו, און פינף איילן זיין ברייט, רבוע, ס'איז געווען פיר קאנטיג, ושלש אמות קומתו, און דריי איילן זיין הייעך. פסוק ב', ויעש קרנותיו און ער האט געמאכט זיינע ווינקלען, על ארבע פינותיו ביי זיינע פיר עקן, ער האט געמאכט די קרנות וואס האט ארויסגעשטארט אויבן, א אמה על אמה ברום אמה, ממנו היו קרנותיו, ס'איז געווען פון אים אליין, פון דעם זעלבן שטיק האלץ, ויצף אותו נחושת און ער האט אים איבערגעדעקט מיט קופער, די גאנצע מזבח איז געווארן איבערגעדעקט מיט קופער, פסוק ג', ויעש את כל כלי המזבח, ער האט געמאכט די אלע געצייג וואס מען דארף האבן פאר די מזבח, את הסירות, די גרויסע שיסלען, אזעלכע טעפ וואס מען האט אריינגעלייגט אין דעם די אש, ואת היעים, און די שאוולען וואס מען האט אויפגעשארט מיט דעם די אש, ואת המזרקות, די בעקענעס וואס מען האט געשפריצט מיט דעם די בלוט, את המזלגות, די גאפלען אזאלעכע הוקס וואס מ'האט אריינגעשטאכן אין די פלייש צו קענען איבערדרייען ס'זאל זיך בעסער און שנעלער פארברענען, ואת המחתות און די פענדלעך מיט וואס מ'האט געשארט די קוילן, כל כליו עשה נחושת, אלע זיינע געצייג האט ער געמאכט פון קופער, פסוק ד', ויעש למזבח מכבר, ער האט געמאכט פאר דעם מזבח אזוי ווי א נעץ, מעשה רשת, די זעלבע ארבעט ווי א נעץ וואס איז געפלאכטן, און געלעכערט, נחושת, אזוי האט ער געמאכט פון קופער, און דאס האט מען געלייגט תחת כרכובו, אונטער זיין סובב, וואס איז געוועזן א פלאץ אויף די מזבח וואס איז געוועזן אויסגעשניצט, שיינע בילדער, און דאס האט געהייסן א כרכוב, און ער האט עס געשטעלט מלמטה, אונטן פון דעם כרכוב, עד חציו, ביז די האלב פון די מזבח האט עס געגרייכט. פסוק ה', ויצק און ער האט געגאסן ארבע טבעות פיר רינגלען בארבע הקצוות ביי די פיר עקן למכבר הנחושת פאר דעם קופערנעם נעץ, דארטן האט מען צוגעשמאלצן די רינגען, בתים לבדים, וואס דאס זאל זיין שטיבלעך, האלטערס, פאר די שטאנגען, פסוק ו', ויעש את הבדים עצי שטים, ער האט געמאכט די שטאנגען פון טענען האלץ, ויצף אותם נחושת, ער האט זיי איבערגעדעקט מיט קופער. פסוק ז', ויבא את הבדים בטבעות, האט אריינגעברענגט די שטאנגען אין די רינגען על צלעות המזבח אויף די זייטן פון די מזבח לשאת אותו בהם, אים צו טראגן מיט זיי, נבוב לוחות עשה אותו, ער האט געמאכט דעם מזבח הויל דורך טאוולען, מען האט אויפגעשטעלט פיר טאוולען פון האלץ, און אזוי האט זיך געשאפן א הוילקייט וואס די הוילקייט האט מען אנגעפילט מיט ערד בשעת מען האט גערוהט, זאגט רש"י נבוב לוחות, נבוב הוא. חלול, הוילקייט, וכן ועביו ארבע אצבעות, נבוב, נבוב לוחות, הלוחות של עצי שטים לכל רוח והחלל באמצע, עס איז געווען טאוולען פון טענען האלץ אויף יעדע זייט און די הוילקייט איז געווען אינדערמיט. פסוק ח', ויעש און ער האט געמאכט את הכיור דעם האנטפאס וואס מען האט גענוצט זיך צו וואשן די הענט און די פיס דערפון, נחושת פון קופער, ואת כנו און זיין שטעלע, די באזע אויף וואס איז געשטאנען נחושת, אויך פון קופער. וועלכע קופער איז דאס געווען? במראות הצובאות אשר צבאו פתח אוהל מועד, טייטשט רש"י, מיט די שפיגלען, וואס דאס האט געהאלפן אויפשטעלן די אידישע הערשאפטן נאך אין מצרים, וואס דאס האבן מנדב געווען די פרויען וואס זיי האבן געקומען אין די מאסן און באלאגערט ביים טיר פונעם אוהל מועד, מיינט נישט די טיר פונעם אוהל מועד, בשעת מען האט געברענגט די נדבות איז נאכנישט געווען קיין אוהל מועד, נאר ס'מיינט משה רבינו'ס געצעלט וואס ער האט א נאמען געגעבן אוהל מועד, זיי זענען געקומען זיך בעטן אז מען זאל עס אננעמען פון זיי, און משה רבינו האט מתחילה נישט געוואלט אבער שפעטער האט אים דער אייבערשטער געזאגט ער זאל עס יא נעמען. אין תרגום שטייט אשר צבאו פתח אוהל מועד אז דאס איז געקומען פון די פרוי וואס זענען געקומען דאווענען ביים טיר פונעם אוהל מועד, זאגט דער אבן עזרא אז די פשט איז אז געווענליך די שפיגלען נוצן די פרויען יעדן אינדערפרי ווען מען טוט זיך אן די טיכל אויפן קאפ צו זען אויב ס'איז פיין און שיין, אבער ס'איז געווען אזעלכע פרומע פרויען וואס האבן זיך אפגעלאזט פון די אלע וועלטליכע זאכן, זיי האבן זיך מער נישט אריינגעקוקט אין די שפיגלען און זיי האבן עס אוועקגעגעבן פאר די נדבת המשכן, און זיי האבן זיך נאר אריינגעטון אין עבודת התפילה, זענען געקומען און מיטגעהאלטן די עבודה און געדאווענט דארטן ביים טיר פונעם אוהל מועד. אנדערע ראשונים לערנען במראות הצובאות אז דאס מיינט אז די פרויען וואס זיי קומען אין די מאסן אין זייערע הערשאפטן אין משכן אריין זאלן קענען זעהן די כיור, לויט דעם איז די פשט אז מען האט געמאכט דעם כיור פון קופער און מען האט עס אראפגעשטעלט במראות הצובאות אין געגנווארט פון די פרויען אז זיי זאלן דאס קענען זעהן, ס'איז נישט געוועזן פונקטליך צווישן די מזבח און די משכן, דעמאלס וואלטן עס די פרויען נישט באמערקט, נאר ס'איז געווען אביסל אוועקגעשלעפט צו די זייט, ווי רש י האט געברענגט פון די גמרא אין זבחים דף נ ט, אז דאס איז געווען משוך קמעא כלפי הדרום, און דעמאלס האבן עס די פרויען געזען, און פארוואס האבן זיי עס געדארפט זען? ווייל ווי רש י ברענגט דא אראפ האט מען גענומען פון די כיור וואסער אנצוטרינקען די סוטות, אזוי זאלן די פרויען גוט געדענקען צו זיין געטריי פאר זייערע מענער, און חס ושלום נישט אפקערן. זאגט רש י, במראות הצובאות, בנות ישראל היו בידן מראות, די אידישע טעכטער האבן געהאט ביי זיך אין די הענט שפיגלען, שרואות בהן כשהן מתקשטות, זיי פלעגן זיך אריינקוקן אין דעם ווען זיי האבן זיך באצירט, ואף אותן און אפילו די זאכן לא עיכבו האבן זיי נישט צוריקגעהאלטן מלהביא לנדבת המשכן זענען געווען גרייט אוועקצוגעבן אפילו זייערע גאר וויכטיגע פריוואטע תכשיטים, והיה מואס משה בהן, משה רבינו האט עס אבער פארמיאוסט אין אנהייב מפני שעשויים ליצר הרע, ס'איז געמאכט געווארן מעורר צו זיין דעם יצר הרע. שטעלט זיך דער רמב ן. אנהייב פון די סדרה איז געשטאנען פארשידענע צירונגען וואס די פרויען האבן געברענגט, און איינע פון די זאכן איז כומז, וואס חזל דרש'ענען כאן מקום זימה, איז לכאורה דאס אסאך א מיאוסערע זאך ווי א שפיגל, פארוואס דארט האט ער נישט מורא געהאט דאס צו נעמען, און דא האט ער עס נישט געוואלט נעמען ביז ער האט באקומען א קלארע באפעל. זאגט דער רמב ן, אז דארטן האט מען גענומען דעם תכשיט צוזאמען מיט אסאך אנדערע תכשיטים, מ'האט עס אויסגעמישט, און מען האט עס צעלאזט און אזוי האט מען געמאכט דערפון די כלים וואס מען האט געמאכט פון קופער, מען האט נישט געקענט אנזען דעם כומז, דא אבער האט מען דאך גענומען די שפיגלען אליין און פון דעם אליין געמאכט א באזונדערע ספעציעלע כלי, די כיור וכנו איז געווען צוזאמגעשטעלט בלויז פון די שפיגלען, ממילא וויבאלד ס'איז געווען זייער שטארק ניכר אז דאס איז דער כלי, דער תכשיט וואס ווערט גענוצט פאר'ן יצר הרע, האט ער מורא געהאט דאס צו נעמען. אמר לו הקדוש ברוך הוא קבל, האט אים דער אייבערשטער געזאגט נעם עס יא, מפני כי אלו חביבין עלי מן הכל, ווייל די זאכן זענען באליבט אויף מיר מער ווי אלעס, שעל ידיהם ווייל דורך זיי, העמידו הנשים צבאות רבות במצרים, די פרויען האבן דורך דעם מצליח געווען אויפצושטעלן פילע הערשאפטן אסאך קינדער געבוירן אין מצרים, ווייל כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך די מענער זענען געווען אפגעמוטשעט פון די שווערע ארבעט, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, זענען זיי געגאנגען און געפירט צו זיי עסנווארג און געטראנקען און זיי האבן זיי אנגעפיטערט ונוטלות המראות נאכדעם האבן זיי גענומען די שפיגלען וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה זיי האבן זיך געקוקט אין די שפיגלען אינאיינעם ומשדלתו בדברים זי האט אים איבערגערעדט מיט רייד לומר צו זאגן אני נאה ממך איך בין שענער פון דיר ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאווה ונזקקות להם ומתעברות ויולדות שם און זיי האבן דארטן נתעבר געווארן און געהאט זייערע קינדער שנאמר תחת התפוח עוררתיך. וזה שנאמר במראות הצובאות, דאס זענען די שפיגלען, און ס'רופט זיך צובאות, ווייל מיט דעם האט מען אויפגעשטעלט די צבאות השם בארץ מצרים. ונעשה הכיור מהם, פארוואס פונקט דעם כיור האט מען געמאכט פון די שפיגלען? שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, די כיור איז דאך אויך געשטעלט געווארן צו מאכן שלום בית צווישן א מאן און זיין פרוי, להשקות אנצוטרינקען ממים שבתוכו פון די וואסער וואס איז געליגן דערין, למי שקנא לה בעלה ונסתרה, צו א פרוי וואס די מאן האט איר געווארנט זאלסט דיך נישט באהאלטן מיט א געוויסן מענטש און זי האט זיך יא באהאלטן, ותדע לך שהן מרות ממש, רשי ברענגט א ראיה אז דאס איז געווען ממש שפיגלען, און נישט אזוי ווי די אנדערע פשטים במראות הצובאות אז מען זאל דאס לייגן דארט ווי די נשים הצובאות קענען דאס זען, שהרי נאמר ווייל ס'שטייט דאך אנהייב פרשת פקודי, ונחושת התנופה, די קופער וואס מען האט געברענגט און מנדב געווען איז געווען שבעים כיכר, וגומר, ויעש בה וגומר שטייט דארט פונקטליך וואס מען האט געמאכט מיט די קופער, וכיור וכנו לא הוזכרו שם, ס'שטייט נישט אז מען זאל האבן גענומען פון די זיבעציג כיכר פון די נדבות פון נחושת און מאכן פון דעם די כיור וכנו, למדת לערנסטו פון דעם שלא היה נחושת של כיור מנחושת התנופה, די קופער פונעם כיור איז נישט געווען פון די נחושת וואס מענטשן האבן מנדב געווען, נאר ס'איז געווען א ספעציעלע נדבה פון שפיגלען וואס די פרויען האבן געברענגט כך דרש רבי תנחומא. וכן תרגם אונקלוס, תרגום זאגט אויך אזוי במחזית נשיא, די זאך וואס די פרויען נוצן זיך אריינצוקוקן דערין, והוא תרגום של מראות, מירעריש בלע"ז, דאס איז טאקע די תרגום פון די ווארט מראות וואס ער טייטשט אייביג איבער א מחזיו, א שפיגל, וכן מצינו בישעיה, וואס דער נביא רעכנט דארט אויס פארשידענע תכשיטים און איינע פון די זאכן איז והגליונים, זאכן וואס מען טוט זיך אויפדעקן דעם פנים און אריינקוקן אין דעם, מתרגמינן ומחזיתא זאגט דארט דער תרגום אויך אזא מין לשון, אשר צבאו להביא נדבתן, זענען געקומען מיט זייערע הערשאפטן, זיי באלאגערט, געקומען אסאך אויף אמאל, צו ברענגען זייערע נדבות צום טיר פונעם אוהל מועד. שטייט אין די ראשונים און די קדמונים א טעם פארוואס די כיור וכנו האט געדארפט זיין פון שפיגל, ווייל דער כהן ווען ער מאכט דעם קרבן וואס א פרוי ברענגט, דארף ער אינזין האבן לשמה, ער דארף וויסן פון וועמען ס'האנדלט זיך דא, אבער ער טאר דאך נישט קוקן אויף א פרוי, האט מען אויסגעשטעלט אז די פרוי זאל שטיין לעבן די כיור, און דער כהן האט געקוקט אויפן כיור וואס דארט האט זיך אפגעשפיגלט אביסל פון די געשטעל פון די פרוי, און אזוי האט ער געקענט אינזין האבן צו מאכן די קרבנות לשמה. פסוק ט'.

די האקן פון די זוילן אויף וואס מען האט אויפגעהאנגען די קלעים, און אויכעט די גארטלען איז געווען פון זילבער. פסוק י א, ולפאת צפון אויף די צפון זייט איז געווען אויכעט מאה באמה הונדערט איילן די לענג, עמודיהם עשרים, צוואנציג זוילן זייערע, ואדניהם עשרים, און צוואנציג שוועלן זייערע נחושת פון קופער, ווי העמודים די האקן פון די זוילן, וחשוקיהם און זייערע גארטלען, כסף פון זילבער. פסוק י ב, ולפאת ים אויף די מערב זייט, קלעים, איז אויך געווען אומהענגען חמשים באמה, אין די ברייט פון פופציג איילן, עמודיהם עשרה, ואדניהם עשרה, זייערע זוילן זיינען געווען צען און זייערע שוועלן צען, ווי העמודים וחשוקיהם כסף, די האקן פון די זוילן, און זייערע גארטלען זיינען געווען פון זילבער. פסוק י ג, ולפאת קדמה מזרחה אויף די מזרח זייט, פון די חצר המשכן איז אויכעט געווען חמשים אמה, אבער דאס איז שוין געווען איינגעטיילט אין עטליכע חלקים. פסוק י ד, ס'איז געווען קלעים, אומהענגען, חמש עשרה אמה, פון פופצן איילן, אל הכתף, אויף איין זייט פונעם טיר, עמודיהם שלשה זייערע זוילן זענען געווען דריי, ואדניהם שלשה און זייערע שוועלן דריי, פסוק ט ו, ולכתף השנית, און אויף די צווייטע זייט, מזה ומזה, זאגט דער חזקוני, די מזה ומזה גייט ארויף אויף דעם פסוק און אויף די פריערדיגע פסוק, אל הכתף, פון פסוק י ד, און ולכתף השנית פון פסוק ט ו, די ביידע כתף'ן, די ביידע אקסלען, זענען געווען מזה ומזה לשער החצר, פון די זייט און פון די זייט צו די טויער פונעם הויף, איז אויף די צווייטע זייט אויכעט געווען קלעים אומהענגען פון חמש עשרה אמה פופצן איילן, עמודיהם שלושה ואדניהם שלושה, זייערע זוילן דריי, און זייערע שוועלן דריי. פסוק ט ז כל קלעי החצר סביב, די אלע אומהענגען פונעם הויף ארום, זענען געווען שש משזר, פריער איז עס געשטאנען נאר לגבי די דרום'דיגע אז ס'איז געווען שש משזר, יעצט מאכט ער א כלל אז אלע אומהענגען זענען געווען פון לען, און ס'איז געווען צוזאמגעדרייט. פסוק י ז, והאדנים לעמודים נחושת, און די שוועלן פון די אלע זוילן זענען געווען פון קופער, ס'איז נאכנישט געשטאנען ביי די מערב'דיגע און ביי די מזרח'דיגע. אז דאס איז געוועזן די שוועלן פון קופער, מילא שטעלט ער עס נאכאמאל אהער דעם כלל, ווי העמודים, די הוקן פון די זוילן, וחשוקיהם און זייערע גארטלען זענען געווען געמאכט פון כסף זילבער, וצפוי ראשיהם כסף, אויכעט די קעפ פון די זוילן, די שפיצן, זענען געווען איבערגעדעקט מיט זילבער, והם מחושקים כסף, כל עמודי החצר, זיי זענען געווען ארומגעגארטלט מיט זילבער, אלע זוילן פונעם הויף. פסוק י"ח, ומסך און די פארהאנג שער החצר וואס איז געווען ביים טויער פונעם הויף, מעשה רוקם, דאס איז געווען די ארבעט פון א וועבער, וואס איז געוועזן די זעלבע בילד אויף ביידע זייטן, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר, ס'איז געווען פון בלוי וואל, פורפל וואל, רויטע וואל, לען, צאמגעדרייט. ועשרים אמה אורך, ס'איז געווען צוואנציג איילן די לענג פון דעם מסך, וקומה און די הייך דערפון איז געווען ברוחב מיט א ברייט פון חמש אמות, פינף איילן אין די הייך לעומת קלעי החצר, פונקט אזוי הויך ווי די אומהענגען פונעם חצר. זאגט רשי לעומת קלעי החצר, געווענליך די ווארט לעומת טייטשט אקעגן איבער, דא איז עס אבער נישט געווען אקעגן איבער, ס'איז געווען פאראלעל מיט די קלעים, נאר וואס דען, ס'מיינט כמידת קלעי החצר, אזוי ווי די מאס פון די אומהענגען פונעם חצר איז געווען פינף איילן איז דאס אויך געווען פינף איילן. פסוק י"ט, ועמודיהם, און זייערע זוילן, די זוילן פון די מסך פון די שער החצר, איז געווען ארבעה פיר זוילן, ואדניהם ארבעה נחושת, ס'האט געהאט פיר קופערנע שוועלן, וויהם זייערע הוקן זענען געווען פון כסף, זילבער, וצפוי ראשיהם, און די איבערדעק פון זייערע קעפ, וחשוקיהם, און זייערע גארטלען זענען געווען פון כסף, זילבער. פסוק כ', וכל היתדות, אלע נעגל וואס מ'האט געדארפט למשכן, פאר די משכן אליין, וואס דאס איז געווען פאר די יריעות, אז די יריעות זאלן נישט אראפפאלן, ס'זאל זיך נישט אוועקפליען מיט די ווינט, ולחצר, און פאר די קלעי החצר אז ס'זאל זיך האלטן אין פלאץ, סביב ארום און ארום, די אלע נעגל זענען געווען נחושת פון קופער. און מ'עט צוענדיגן מיט די ווערטער פון רבינו בחיי, וואס ער פירט אויס. אז דאס דערציילן פון די משכן מיט זיינע כלים, און דאס פארשן אין די צורה וויאזוי עס האט אויסגעזען, און פונקטליך די לענג די ברייט די הייך, כאטשיג די בית המקדש שטייט נישט היינט, אבער דאס איז א גרויסע מצוה וואס די שכר דערפון דערגרייכט ביזן הימל, דאס איז תורה וואס מען דארף לערנען. פונקט ווי חזל זאגן לגבי די קרבנות, אז ווער ס'לערנט די פרשה פון א קרבן, און ער טראכט גוט אריין אין די ענין דערפון ווערט דאס גערעכנט אזוי ווי ער האט געמאכט דעם קרבן אליין, אזוי איז אויכעט לגבי ווען מען דערציילט די ענינים פון די משכן און פון די בית המקדש, אז אונז האמיר א זכות עצומה, און א גרויסע שכר אויב מ'עט זיך פלאגן דערויף און מ'עט פרובירן צו פארשטייען אפילו נאר די פשוט'ע חלק הנגלה דערפון, און כל שכן וכל שכן אויב מ'וועט זוכה זיין משיג צו זיין די סודות דערפון.